צו דער התקרבות. אוי מען קען מענטש מען קען א מענטש גליקליך מאכן אין איין נישט ניטאמאל א האלבע שעה. זאגסט פאר די מענטש דעם דרך הלימוד שוין דער מענטש איז שוין א גן עדן. אונז וועלן ווייטער פארן אין סיפורי מעשיות מעשה ח א קליינע מעשה א מורא'דיגע מעשה מעשה ח די מעשה פון די רב ובן יחיד. א וואונדערליכע מעשה, א מעשה פון דריי דאפן, אנדערש פון פון סיפורי מעשיות, א קליינע מעשה'לע. מעשה אמאל איז געווען א רב, דף קל"א לייג אוועק די טעלעפאון, די פאר מינוט ביסט אין גן עדן, די פאר מינוט. די פאר מינוט זיץ אין גן עדן ס'איז דא אזוי סך בחורים וואס הערן אויס די שיעורים אויפן טעלעפאן און זיי טראכטן צו זיך וואלט איך געקענט דא קומען זיצן יא יאסי וואלט איך געקומען דא זיצן וואלט איך גענומען מיין טעלעפאן און זיי הערן אייביג אויס די שיעורים וואס די ראש ישיבה דארף זיך בעטן מאך צו די טעלעפאן די ראש ישיבה דארף זיך בעטן רעד נישט ביי די שיעור הערט אויס דעם הייליגן רבי'נס ווערטער דף קל"א מעשה ח' אמאל איז געווען א רב, און דער רב האט נישט געהאט קיין קינדער, דערנאך האט ער געהאט א בן יחיד א איינצעלע קינד, און דער רב האט אים אויפגעצויגן, און האט אים חתונה געמאכט, און דער איינצעל קינד, דער בן יחיד פלעגט צו זיצן אויף א בוידעם, אויף א איבערשטיבל און האט געלערנט אזוי ווי די סדר איז ביי גבירים, א גביר נעמט א איידעם, האלט ער אים אויס, ער געבט אים קעסט, ער בויט ארויף נאך א שטאק פאר אים, און דא קענסטו וואוינען בחינם, קענסטו לערנען. אזוי איז דער בן יחיד געזיצן און געלערנט, געהאט א גוטע שווער, א גוטע טאטע, האט אים אויסגעהאלטן, דארפסט נישט גיין ארבעטן, קענסט לערנען. און ער פלעגט אלץ לערנען און דאווענען, אבער ער האט ביי זיך געפילט, ס'פעלט אים עפעס א חיסרון, ווילאנג מ'איז נישט מקורב צום רעבן, מ'איז נישט מקורב צום צדיק אמת, ס'פעלט א חיסרון, קענסט לערנען, קענסט דאווענען, דו שפירסט נישט דעם אייבערשטן, דו שפירסט נישט וואס מען שפירט ווען מען ווערט מקורב צו א צדיק, ווען א מענטש הערט אויס די מעשה פאר ער איז מקורב, ער ווייסט נישט וואס דו רעדסט צו אים, וואס דארף מען די רבי, מ'לערנט, מען דאווענט, אלץ גייט אן אזוי ווי ביי יעדן איינעם, פאר א מענטש ווערט מקורב צום רעבן, מען קען דאס נישט מסביר זיין, מען קען נישט מסביר זיין א טעיסט, מען קען נישט מסביר זיין א טעיסט, דו קענסט מסביר זיין א הויז, אזא זאך פון פיר ווענט מיט א דאך, א טעם פון א עסן קען מען נישט מסביר זיין. א מענטש האט פארזוכט עפעס א גוטע עסן, זיי אים מסביר וויאזוי שפירט, וואס שפירט מען ווען מען עסט א איי? ס'זיס? ניין. ס'ביטער? ניין. ס'וואס? ס'איז א איי. פארזוך עס, טעסט עס, אזוי איז א מזל פאר דעם וואס א ברסלב'ע חסיד שפירט. קוקט אן פאני, ברסלב'ע חסיד, אוי אוי אוי, רעדט פון רבי'ן, רבי'ן, די רבי, די רבי, די רבי, די רבי. וואס, וואס, וואס שפיר איך, איך שפיר, איך שפיר עס פעלט מיר שוין גארנישט, עס פעלט מיר שוין נישט קיין חסרונות, אלעס איז גוט. לאמיר צוריקגיין די מעשה, און דער בן יחיד האט נישט געוואוסט וואס פעלט אים, ער האט נישט געפילט קיין טעם אין די לערנען, ער האט נישט געפילט קיין טעם אין דאווענען, ער האט עס דערציילט פאר צוויי אינגעלייט, ס'איז אמאל געווען אין קרית יואל, מוהרא"ש איז געקומען געבן א שיעור, האב איך אראפבאגלייט מוהרא"ש פון אויבן, ס'איז אמאל געווען אין די ברסלב'ע שול אין קרית יואל, אסאך סטעפס, אסאך טרעפ, מוהרא"ש האט זיך אנגעכאפט אין מיר און אברהם משה, און דעמאלטס הער איך ווי אברהם משה פרעגט מוהרא"ש איז ס'אמת אז דער רב איז געווען, כ'וויל נישט זאגן דא ווער, און מוהרא"ש זאגט אים אזוי זאגט מען, אזוי זאגט מען, ס'איז דא אין שאנק קעגן מיר איז דא א ספר פון דעם צדיק, ס'איז דא אין, כ'מיין נישט. נישט כדאי, וואס? יא, ברוך דער ראש ישיבה מעג וויסן די אלע זאכן, איך ווייס, איך ווייס גארנישט, פון די אלע מעשה'לעך וואס ברסלב'ע חסידים ווייסן פונקטליך ווער ס'האט געזאגט ווער ס'איז געווען, ס'אינטערעסירט מיך נישט, כ'האב עס צופעליג געהערט, איך האב נישט געפרעגט מוהרא"ש. מיר איז גוט די מעשה אז אפילו איך ווייס נישט ווער דער רב איז, אברהם משה האט געפרעגט צו ס'איז אמת אז מ'זאגט אז ס'איז געווען דער הייליגער יא, כ'וויל נישט זאגן. נישט כדאי, אמת? נישט כדאי. יענקל ווייסט אלעס. אויב דו ווילסט געוואר ווערן עפעס סודות, דאן פרעג ר' יענקל. ער ווייסט אלעס. ער ווייסט אלעס. קענסט מיט אים לערנען אשר בנחל בחברותא יעדע בריוו פאר וועם ס'איז געשריבן. איך בין דאך אנגעקומען סוף ימיו, איך בין אנגעקומען די לעצטע פאר יאר ביי מוהרא"ש. א נס, א נס, דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף מיר, אה, דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף מיר, איך לערן די מעשה אזוי ווי, איך ווייס נישט ווער דער רב איז געווען, אבער דער בן יחיד בין איך געווען, דער בן יחיד וואס האט נישט געפיל, וואס האט געפילט עפעס פעלט אים אין לעבן בין איך געווען, איך ווייס נישט ווער דער רב איז געווען, אבער יענקל, יענקל איז דאך יארן געווען ביי מוהרא"ש, יענקל האט געוואוינט, וויפיל יאר האסטו געוואוינט ביי מוהרא"ש?

חלישות הדעת. וואס וואס האט מען פון די אלע זאכן? איך ווייס איין זאך, דא א רבי וואס קען מיך העלפן. איך לערן אין זיינע ספרים, וועל איך נישט האבן קיין חסרונות אין לעבן. כל פנים די צוויי אינגעלייט דארף דיר יא זאגן ווער ס'איז געווען, דאס איז געווען רבי נתן און זיין חבר רבי נפתלי. און דער בן יחיד איז געגאנגען צו די צוויי אינגעלייט, און זיי האבן אים א עצה געגעבן ער זאל פארן צום רבי'ן. פארן צו דעם און דעם צדיק, פארציילט דער רבי דא אז דער בן יחיד האט געטון א מצוה וואס דורך די מצוה איז ער געקומען צו א בחינה וואס הייסט א מאור הקטן, באלד וועט מען זען די סוף פון די מעשה וואס די מאור הקטן איז. איז געגאנגען דער בן יחיד עס דערציילט פאר זיין טאטע דער רב אז ער פילט נישט קיין טעם אין זיין לערנען און זיין דאווענען, פילט נישט קיין טעם אין זיין עבודת השם, דף קוף למד בית, ס'פעהלט אים, ס'גייט אים נישט, ווייסט נישט וואס דאס איז, זאגט ער פאר זיין טאטע, איך וויל פארן צום צדיק, צו דעם און דעם צדיק, וואס די צוויי אינגעלייט האבן אים געזאגט, האט דער טאטע אים געזאגט, ווי קומסטו צו אים צו פארן? דו ביסט דאך א גרעסערע למדן פון אים, ביסט דאך א גרעסערע מיוחס פון אים, ס'פאסט נישט אז דו זאלסט פארן צו אים. גיי אוועק פון דעם וועג! דער טאטע האט אים נישט געלאזט פארן צום צדיק, און דער בן יחיד האט געפאלגט. דער בן יחיד האט נישט געוואוסט אז ס'איז דא איין זאך וואס א מענטש איז נישט מחיוב, גייט נישט אן ביי דעם כיבוד אב ואם. מ'וועט נעמען דעם גרויסן שלחן ערוך, יורה דעה, סימן ריש מם. מ'וועט אריינקוקן אין שלחן ערוך מען דארף מכבד זיין א טאטע, פאלגן א טאטע, געבן צו עסן פאר א טאטע, געבן צו שלאפן פאר א טאטע, אויפזעצן א טאטע, אראפלייגן א טאטע. לאמיר נעמען דעם שלחן ערוך הלכות כיבוד אב ואם. זאגן אלע סולחת קיבער דארף מען די וואס? די הלוך איך שוין צו קימען צו די הלוך אז וואס? פול אין די הלוך אין אמענדיק דו האסט די הלוך של חינוך איך אז קימען צו גיין צו הרב לערן אין טויער צו גיין צו קימען צו הרב לערן אין טויער איז א מענטש דארף גיין ווי ס'ציט אים ווי ס'ציט אים זיין הארץ צו לערן אין טויער צו דינען דעם אייבערשטן ציט אים צו צו לערנען, ציט אים צו לערנען, ציט אים צו דאווענען. יא, אבער אז מ'זאגט די הלכה, יענקל, דארף מען קודם זאגן די אנדערע הלכות. דארף מכבד זיין א טאטע, מ'טאר נישט ענטפערן פאר א טאטע, און אויב איינער האט א טאטע וואס ער קען מיט אים נישט דורכקומען, לאמיר זאגן טאטע איז נישט געזונט, טאטע איז נישט אינגאנצן ביים דעת, אדער טאטע ממש גייט נישט מיט אים, גיי שלאפן ביי א זיידע. גיי צו א פעטער, אבער אז דו טרעפסט דיין טאטע, טאר נישט עפענען די מויל, טאר נישט, ס'האט נישט מיט פילינגס, די אייבערשטער לאזט נישט, די אייבערשטער זאגט מען דארף רעדן שיין צו א טאטע, קענסט דיך מיט אים נישט דורכקומען, אפשר וועסטו גיין שלאפן אין א הויז פאר בחורים, אין א ישיבה, אין א דארמעטארי. טאטע מוז מען מכבד זיין, טאטע מוז מען מכבד זיין, קענסט דיך נישט דורכקומען, גיי צו א זיידע, טאטע קומט באזוכן, מען טאר נישט ענטפערן פאר א טאטע, מען טאר נישט צוריקזאגן פאר א טאטע, נישט דא קיין טענה'ן מיט א טאטע, נישט דא קיין אויפווייזן א טאטע, נישט דא, טאטע פרעגט מיך קען איך אים ענטפערן, אבער אז א טאטע זאגט מיר, טאטע זאגט מיר, ס'איז נישט דא אזא זאך ווי זאגן משניות. ער וויל נישט יעצט הערן מען זאל אים ווייזן אז ס'איז יא דא אזא זאך, איך קען נישט יעצט גיין עפענען א ספר, לאמיר זאגן איך נעם א ליקוטי תורה, לאמיר זאגן א סקווערע בחור, טאטע שרייט אויף אים, נישט דא אזאך ווי זאגן, ער עפנט א ליקוטי תורה פון הייליגן טשערנאבלער מגיד, ווייזן פארן טאטן די הדרכה פון אנפאנג, הדרכה ד', הדרכה ה'. הדרכה ו', תאמר בכל יום, בלי פירוש, תאמר בכל יום, אכצן פרקים משניות. דאס איז שוין א חידוש. כאפסט א פאטש פאר דעם. אז דו ווילסט ווייטער לערנען משניות, קענסט ווייטער לערנען משניות. טענה'ן מיט א טאטע, ווען א טאטע וויל נישט, ווען א טאטע פרעגט, וואס איז די זאך פון? וואס הייסט וואס די זאך זיי אים מסביר געב אים צו פארשטיין פיין קען איך זאגן אבער אז א טאטע, אז א טאטע זאגט א קשיא דו ווייסט ער וואלט נישט געהאלטן פון דעם מען טאר נישט ענטפערן פאר א טאטע מען טאר נישט טענה'ן מיט א טאטע נישט קיין חילוק ווער דיין טאטע איז וואס דיין טאטע איז מען טאר נישט זאגן פאר א טאטע א מאמע טאטע מאמע מוז מען מכבד זיין אבער זיי זענען משוגעים זיי זענען אולד פעשענד אלטע מענטשן פון די אלטע דור דו גייסט אויך זיין פון די אלטע דור אויב, אויב דו וועסט זוכה זיין צו אריכות ימים, נו וואס וועלן דיינע קינדער אויף דיר זאגן? יעדער דור רוקט זיך אראפ און מען זאגט, אה, דו פארשטיי וואס פארשטייסטו, די אלטע דור פארשטייט נישט. כ'מיין, ווער זאגט אזוי? די גוי, די גוי'אישע וועלט זאגט אזוי, אידישע וועלט זאגט נישט אזוי. פארקערט, א איד קוקט אלץ אויף זיין טאטע, קוקט אלץ אויף זיין זיידע, קוקט אלץ צוריק פון די פריערדיגע דורות. דארף מכבד זיין א טאטע, אז די אייבערשטער העלפט האסט פרנסה, האלט אויס דיין טאטע, העלף דיין טאטע, דיין טאטע, דיין טאטע דארף דיר עפעס געבן? דיין טאטע דארף דיר נישט געבן גארנישט, ער נעמט דיך אריין אין שטוב, דארפסט אים קושן די פיס, קושן די פיס, פאל צו די פיס.

איך קען אויך מאכן דאס, א גאנץ טאג זעה איך די בחורים מאכן זיי אינדרויסן די בחורים מאכן אזא מען לערנט וויזוי מען שלאגט זיך, איך בין אויך געווען איך בין אויך געווען א בחור אין ישיבה, כ'בין אויך געווען א בחור אין ישיבה, כ'ווייס גוט פונקטליך וויזוי מען געט אזא פאר די פיס, מען מאכט מיט די הענט א דריי, און מען לייגט יענעם, קול צוויי נערווען דא אין האלוועי. ווען דער גוי טרעפט דיך אויפן גאס ווערט ער דערשראקן צום טויט. דאס איז גוט. א ישיבה גדולה בחור טרעפט א ישיבה קטנה בחור געבט ער אים אזא. איך רוף א גרעסערע בער פון דיך ער גייט דיך אראפלייגן. האסט א נס די וואוינסט נישט ביי מיר אינדערהיים. וויאזוי איך לערן מיינע קינדער רעדן צו צו מאמע צו מיין ווייב נישט מיט דרך ארץ. אזוי רעדט מען צו א מאמע? אזוי רעדט מען צו א טאטע? קומסט אהיים, די לויפסט אריין אין קאך מיט איין אטעם, די עפענסט אויף אלע דעקלעך, און די דרייסט אויף די זילבער פעיפערס, ח ח ח, דאס איז דא, ח ח, ווארט נאך אמאל די אלע ווערן ח ח, קום הער, אזוי רעדט מען צו א מאמע? דאס טו אין רעסטאראנט קענסט עס טון. קענסט טון אין רעסטוראנט מען האט דיך געגעבן א טעלער זאגן הע דעם דעם צאל איך הע נישט פאר מאמע אזוי רעדט מען צו א מאמע אדער ווייסט די ביסט שוין א אויבער חכם די טיילסט שוין איין ווייסט כמיין די די ווערסט געבארען דיין טאטע פילט נישט גוט דיין מאמע פילט נישט גוט סאו די גייסט נאר העלפן אויב מען גייט דיך אויסהערן. יא וויאזוי ארבעט עס? אויב מ'וועט דיך אויסהערן, דיין שוועסטער רופט מיך אן, זאגט'ס פאר מיין ברודער, ווייל ער זאגט קוק הער, איך העלף טאטי אין שפיטאל אדער מאמי, נא, אז מ'וויל מיך נישט פאלגן אזוי ווי איך זאג בין איך נישט דא, פאלג, העלף איך נישט, וואס ביסטו עפעס א חצוף מחוצף, ווער וועט קוקן אויף דיינע ביינער ווען דו וועסט עלטער ווערן? ווער וועט קוקן אויף דיינע ביינער ווען דו וועסט עלטער ווערן? אזוי רעדט מען צו א טאטע מאמע? קוק הער, איך האב געזאגט מיין דעה, איך האב געזאגט מיין אפיניען. מ'פאלגט נישט מיין אפיניען? שוין, קען מען דאך גיין צו די ברידער, צו די שוועסטער. אזוי? אזוי שטייט אין די תורה, מ'דארף פרעגן דיין דעה. פארוואס זאלסטו נישט אריבערקומען אין שפיטאל? פארוואס זאלסטו נישט אריבערקומען אינדערהיים? און זיצן ביים בעט און העלפן און ברענגען א צידעק און ברענגען א קישן און ברענגען א טיי און ברענגען וואס מ'קען?

כ'בין געגאנגען אינערנסט זאגן פאר מוהראש אזוי, איך האב נישט געוואוסט, ער איז מיר קומען זאגן, ער זאגט משניות אינדערהיים און ער כאפט מכות, כ'בין געגאנגען פארציילן פאר מוהראש, האט מוהראש מיר געזאגט, ער כאפט נישט קיין מכות פארן זאגן משניות אינדערהיים, ער איז א חצוף מחוצף אינדערהיים, האט מוהראש מיר געזאגט, אוי דאס האב איך נישט געוואוסט, ער קומט עס ווייזן ער האט א א בלוטעט פון קאפ, מ'האט אים אריינגעהאקט אין א אין א שפיץ פון א מאלדינג פון אינדערהיים, פארן זאגן משניות, און איך לויף צו מוהראש, מוהראש זאגט ניין. ער איז א מחוצף אינדערהיים אז מען נעמט א בחור וואס זאגט משניות און מען האקט אים און האקט אים אריין אין וואנט, ער איז א מחוצף אינדערהיים, וואס דארף ער זיך רייצן מיטן טאטן מיט די משניות, נישט דא גענוג פלעצער ווי צו זאגן משניות, נישט דא גענוג פלעצער ווי צו רעדן צום אייבערשטן, ער מוז אויפרעגן דעם טאטן. טענה'ן מיטן טאטן, א טאטע טענה'ט מען, א מאמע טענה'ט מען, טאטע מאמע זיצט מען אזוי, עס קומט שבת, טאטע מאכט א סדר, וואס דרייסטו איבער דעם גאנצן, איך גיי נישט פארלערנען די מעשה פון רבין ביחיד, איך וויל פארלערנען הלכות כיבוד אב ואם, איך גיי נישט פארלערנען די מעשה פון רבין ביחיד, איך וויל פאלן אין הלכות כיבוד אב ואם. און נישט די הלכה וואס דו הייסט מיר זאגן יענקל, די אנדערע, קודם, קודם, דאס איז די לעצטע הלכה, די לעצטע הלכה איז, אז ס'קומט א שידוך, און ס'קומט צו גיין לערנען תורה, די צוויי זאכן איז נישטא קיין כיבוד אב ואם, מ'גייט צו א ערליכע איד, א רב, דא עלטערן, זיי קענען נישט מאכן קיין שידוכים, דא עלטערן, ער קען נישט ארויסגעבן די קינד. קענען זיך נישט דערוועלן. דא געווען א בחור אין ישיבה, זאגט מיר איך האב א עלטערע שוועסטער פון מיר אין ישיבה שוין דרײַסיק יאר, מיין מאמע האט א בוק אינדערהיים, יעדע שדכן וואס קאלט שרייבט מען אריין די נאמען, און די אינפארמעישן, שוין דא פֿיר הונדערט שידוכים אנגעטראגן. פֿיר, הערסט נאך אלץ? איך האב אים חתונה געמאכט. איך האב מיך געהאלטן איך בין געווען דער ערליכע איד וואס די ראש ישיבה זאגט ביי די שיעור אז מען דארף גיין צו א ערליכע איד און און און און אן די עלטערן איך בין געווען דער ערליכע איד וואס האט וואס האט אים חתונה געמאכט האט א שטוב מיט קינדער און די שוועסטער ווארט נאך אלץ מסתם האלט איך ביי ביי אכט טויזנט שידוכים האלט איך ער געווען דא באט ווען ער געווען ער האט שוין א שטוב מיט קינדער באלד מאכט ער שוין בר מצוה. ווען ער איז געווען דא פאר צען יאר צוריק האט ער מיר געזאגט מיין מאמע האט א בוק אינדערהיים און שדכנים רופן ער האט א געראטן מיידל די געראטענע מיידל איז שוין דעמאלטס געווען כ'ווייס נישט וויפיל יאר מיט די הויכע צוואנציגער זי האלט שוין ביי פיר און געב מיר א נאמבער א שידוך נע דער בחור איז נישט משה רבינו נע כאטשיג יהושע בן נון ברענג מיר נע כאטשיג כאטשיג אהרן הכהן נע אבער פיר הונדערט שידוכים האב איך אים דעמאלטס געזאגט, קום מען גייט מאכן א שידוך. ברוך השם פרייליך זאגט ער מיר אלץ שכוח. אבער שטעל דיך פאר איך דארף נאך ווארטן אויף מיין שוועסטער. ווייל ווייל לבן האט געזאגט פאר יעקב ביי אונז גיט מען נישט. לבן האט געזאגט פאר יעקב. יעקב קומט צו לבן, יעקב אבינו קומט צו לבן און מאכט מיט אים א געשעפט. כ'בין גרייט צו ארבעטן דא אבער איך וויל חתונה מיט רחל. זאגט ער יא שור רחל יעקב האט געוויסט אז ער איז א שפילער ער איז א פאפער זאגט ער באלד וועט ער אים ברענגען עפעס א רחל פון די גאס דיין טאכטער מיין טאכטער רחל יעקב איז נאך אלץ נישט געווען און געמיינט אז נאך וועט ער דאך טוישן די נעמען אפשר זאגן איך האב געטוישט די נאמען איך האב געגעבן פאר לאה רחל און יעצט די יונגערע, יא די יונגערע, מיינט זיין טאכטער רחל און זיבן יאר געארבעט, און ס'קומט נאך די חתונה, יעקב, מ'האט געמאכט חוזק פון אים. פרעגסט וואס האסטו געטון דא? זאגט ער ביי אונז פירט מען זיך, מ'סקיפט נישט. דאס איז די מקור, דאס איז די מקור פון לבן, ביי אונז פירט מען זיך, דאס איז די איינציגסטע פלאץ אין די תורה וואס שטייט, ביי אונז פירט מען זיך לא יעשה כן במקומנו, ביי אונז פירט מען זיך, זאגט מיר דער בחור שקויעך, זאגט מיר דער בחור שקויעך, ווייל ווען נישט. וואלט איך נאך יעצט דארפן ווארטן ווייס וויפיל צייט הלכות שידוכים איז א הלכה דאס איז א הלכה שולחן ערוך ווען ס'קומט צו גיין לערנען תורה און ס'קומט א שידוך אבער וואס איז מיט די גאנצע הלכות קומען דארף מען פארדעם טאטע מאכט א שבת'דיגע סעודה וואס דארפסטו וואס דארפסטו איבערדרייען דעם שבת ווייסט מען ווארט א גאנצע וואך אויף שבת מ'ארבעט ביטער שווער א גאנצע וואך מען זעט נישט די קינדער א גאנצע וואך, מען איז אזוי פאריאגט און פארפלאגט, מען האט א דזשאב, מען האט א זייטיגע דזשאב, מען האט א סייד דזשאב, מען האט, איך האב נאך אפאר מינוט, פשוט צו קענען דעקן, ווייסט וואס קאסט יעצט פאר א משפחה די קעמפס? ווייסט וואס קאסט קעמפס פאר א משפחה? ווייסט וואס קאסט ארויסצוגיין מיט די קינדער אין די בערג זומער? נו, ארבעט ער און ארבעט ער, עס קומט שבת, איך וויל אביסל, אפאר מינוט רואיג. טאטי זיצט אויבן אן, מאמי זיצט אקעגן איבער, מען ברענגט אריין די פיש, מען עסט צוזאמען, מען שמועסט שיינע זאכן, ער מוז אויפרעגן די טיש, ער מוז קומען צום טיש אנגעטון אנדערש ווי די טאטע וויל, טאטע וויל, אפשר וועסטו קומען מיט א בעקיטשע? אפשר וועסטו קומען מיט א בעקיטשע? פרעג מיך נישט יעצט ווער ס'איז גערעכט. אפשר די טאטע וואלט אים יא געדארפט לאזן גיין אן א בעקיטשע. אבער די טאטע, לאמיר זאגן, ער זאגט איך וויל זאלסט זיצן מיט א בעקיטשע מיט א היט. און דער בחור, וואו שטייט מען דארף זיצן מיט א היט א בעקיטשע? וואו שטייט אין די תורה מען דארף זיצן מיט א היט א בעקיטשע? און ס'גייט, טאטע שטעלט זיך אויף, ער גייט ארויס. ער קען עס נישט נעמען. און די מאמע וויינט, קומט צוריק. און, און, און בקיצור אהין און צוריק, און די שוועסטער שטייען אין די זייט. ס'ווערט אויס סעודה. פארוואס? פארוואס? אזא קליין קעפלדיגע מענטש ביסטו? וואס וועט געשען אז דו וועסט זיצן א שעה צייט נעבן דיין טאטע און וועסט אים מאכן א נחת רוח? וואס וועט געשען? מיין טאטע דערביטערט מיר די לעבן! מיין טאטע דערביטערט מיר די לעבן! דו דערביטערסט דיך אליינס דיין לעבן! דו ביסט א דערביטערטער, דו האסט פארגעסן פונעם אייבערשטן. מיין טאטע האט מיך דערביטערט מיין לעבן. דיין טאטע האט דיך דערביטערט דיין לעבן? דו דערביטערסט דיך דיין לעבן. נעם אריין אייבערשטער אין דיך און הייב אן גלייבן אז דאס אז איך האב אזא טאטע און אזא משפחה דאס איז אייבערשטער און ס'קען מיר אויך זיין גוט. און עס וועט גארנישט געשען, איך וועל באלד אויסטון מיין היט און רעקל, עס וועט גארנישט געשען, נאך מיין חתונה, איך וועל מאכן א סעודה אן די היט און שטריימל, אן די, אן די בעקיטשע, יעצט בין איך ביי מיין טאטע אינדערהיים, יעצט בין איך ביי מיין טאטע אינדערהיים. כ'האב דא געהאט אמאל א אינגערמאן, עד היום איז ער צוקריגט מיט מיך. דער פון די עכטע תלמידי היכל הקודש, די עכטע, נישט די עכטע ברסלב'ער, עכטע תלמידי היכל הקודש. ער ברוגז'ט זיך זייט דעמאלטס וויל ער נישט וויל ער נישט קומען דא. ווער? וואס? ער זיין טאטע איז אזוי פארמאכט אין זיין שטוב עסט מען נאר פיש, זופ, פלייש, קיגל. דיפס איז ביי זיי א נייע זאך, אמעריקאנע זאך, א פרעסערישע זאך, א זולל וסובא, א בן סורר ומורה, א א א א קדש עצמך במותר לך, נבל ברשות התורה, אלע, די גאנצע באר מים חיים, אלעס איז געזאגט געווארן אויף טאמעיטא דיפ. אבער אז ער שטעלט אויס זיין שטוב אז מ'עסט נישט קיין דיפס, איז וואס? א מענטש האט א רעכט צו זאגן ביי זיין טיש וואס מ'זאל עסן? מאך נישט די אויגן יעצט, זיי מיר נישט ערענסט, זאג מיר יא צו ניין. זאג וואס אין פלעין זאגן יעצט יא ווייל די וועל. איך פרעג דיך, א מענטש האט א רעכט ביי זיך אין שטוב צו זאגן אזוי אזוי טוט מען דא? יא? ווען מיינע קינדער קומען אהיים און זיי ווילן אויך האבן די נאש וואס די שכן געבט. דאס איז ביי אונז אינדערהיים. אונז האבן מיר נאר אביסל פרעצלס. דאס איז אונזער נאש. איך בין מחיוב יעצט צו טון אלעס וואס מיינע קינדער זאגן וואס די שכן ברענגט אריין? יא צו ניין? פארוואס נישט? אפשר יא? פארוואס נישט, אה, נעם דיך אן פאר די קופה, נעם דיך אן פאר דעם אינגערמאן, נו. דו לערנסט שוין דא ישיבה אפאר יאר, יא, סאו, ער קען שוין די מעשה, סאו, ער ווייסט שוין מ'דארף זאגן, מ'דארף גלייך זאגן ווי די ישיבה, די, טאטע איז גערעכט, פארוואס איז טאטע גערעכט? טאטע איז נישט גערעכט. טאטע איז נישט גערעכט. א פאנאטישע, ממש א, נישט קיין נארמאלע מענטש. יעצט קומט א אינגערמאן, א בחור, געווען א בחור'ל דעמאלטס דא, און ער שלאגט זיך מיטן טאטן יעדע וואך, ער קויפט, טאמעיטא דיפ, און די טאטע טרעפט עס און ער ווארפט עס אוועק, און ער קויפט טאמעיטא דיפ און מען ווארפט עס אוועק, און ס'גייט מכות ביי די סעודה, שוין נאך די חתונה פירט ער שוין, ער קומט מיט זיין ווייב, ער האט שוין איינער זאל אים וואטשן, ווייס איך מיין ווער קען מיך נישט, געווענליך ביי א פרעמדע מענטש שעמט מען זיך, קומט אריין מיט זיין ווייב, און ער גוט שבת גוט שבת, לייגט ארויף אויפן טיש טאמעיטא דיפ, איך זעה אים פארציילן דא אין היכל הקודש די מעשה, נישט דא, מען האט דאך געדאווענט אין בעדפארד, און מען לאכט מיט אים. איך מיין דו ביסט אויך געשטאנען ביי די שמועס, געדענקסט די שמועס משה אריה? און מ'האט טאקע מ'האט מ'האט אים געגעבן גערעכט. אזא משוגענע טאטע, ער זאל נעמען אז מ'האט געברענגט א א קאנטעינער טאמעיטא דיפ און ער גיסט עס אויס, דאס איז א געפערליכע טאטע. און איך זאג אים, איך כאפ אן דעם אינגערמאן, איך זאג אים, דו ביסט דאך א, איך ווייס נישט וואס. די ווילסט טאמעיטא דיפ אינדערהיים? מאך א וואנע טאמעיטא דיפ און פלאטשקע דארט הערסטע? זאל ארויסקומען פון די אויערן! די גייסט צו דיין טאטע? ווער האט דיך געהייסן קומען צו דיין טאטע צום סעודה? עס ביי דיין סעודה טו וואס די ווילסט ביי דיר אינדערהיים! די גייסט דאך צו דיין טאטע! דיין טאטעס מח קען דאס נישט דערהייבן! ער פארשטייט דאס נישט! ער פארשטייט דאס נישט, דו מוזט אים אויפרעגן? כ'האב אזוי געשריגן אויף אים, פון דעמאלטס בין איך געווארן אויס עכט היכל הקודש. כ'דארף תשובה טון, כ'דארף רעדן שיין צו מענטשן, וואס זאל איך טון? ס'דא אסאך אין היכל הקודש זענען אביסל ברויז. זאגן שיינערהייט, כ'דארף טאקע זאגן שיינערהייט, ניין יענקי? א שאד, איך וואלט ווען געקענט זיין א גרויסע מופת. ער וויל נישט דא קומען, דא נישט היכל הקודש, פארוואס? ווייל וואס? וואס איז דאס? דו קומסט אהיים צו דיין טאטן? מיין טאטע וויל נישט דאס, וואס דארף איך קריגן מיט אים? מיין טאטע בעט איך זיץ ביים טיש. דו ווייסט מיין מאמע האט מיר אלץ געבעטן איך זאל צומאכן מיין קנעפל.

איך האב געזוכט וואס איך קען נאר טון צו זיין א חסיד, און איינער האט מיר געזאגט א חסידישע איד גייט אן אפענע קנעפל, א חסידישע איד גייט נישט א מאדערנע זאך צו צומאכן דעם קנעפל, עפן דעם קנעפל, שוין בין איך אהיים געקומען אן אפענע קנעפל, נעם נעם דיך צאם יואליש, נעם דיך צאם, שוין בין איך אהיים געקומען האב איך אלץ געדארפט געדענקען צו צומאכן מיין קנעפל, צאם גענומען, בין ארויס געגאנגען א חסידישע בחור אין ישיבה, כ'בין נישט פון די מאדערנע בחורים, שוין שוין געבליבן פארמאכט. א עונש! דו האסט נישט געוואוסט פון דעם אז חסידישע אידן גייען פארמאכט? ביי די די די טוסט עס פארקערט דענק איך, ניין? די זעהסט מען ווערט א פעסטע העלד ווי עס גייט נאר די וואלסט געווארן א פעסטע בחור?

מיין טאטע האט מיך נישט געלאזט, מיין טאטע האט מיך נישט געלאזט רייכערן אלס בחור. ער האט מיך אמאל געטראפן מיט א ציגארעט און זאגט צו מיר קוק הער, איך וויל דיך נישט זען רייכערן, באהאלט דיך, באהאלט דיך, געב מיר כבוד, פארנט פון מיר ווייז מיר אז דו פאלגסט מיר, אז דו קענסט, אז דו קענסט עס באווייזן ערגעץ אין די זייט, איך ווייס פאר וואס, איך וויל נישט דו פאלגסט מיר. מחיה. מחיה, מ'האט דיר געגעבן די שכל. פארוואס? כ'לאז אריין דער רויך אין דיר. דו האסט מיך ביטער געמאכט מיין לעבן. דו האסט מיך, דו האסט מיך ביטער, דו האסט מיך ביטער געמאכט די לעבן. דער אייבערשטער האט געגעבן די לעבן און דו, ס'ליגט אין דיינע הענט, זאלסט עס ביטער מאכן. דו קענסט עס מאכן זיס. ס'איז דא קינדער וואס זיי קומען פון צעריקטע שטובער, זענען אויסגעוואקסן לשם ולתפארת. אין וועמענס קרעדיט? זיי! זיי האבן אפגעמאכט זיי ווילן לעבן א גוט לעבן. אנשטאט צו שטיין און בלעימען א גאנצע טאג מיין טאטע איז שולדיג, מיין מאמע איז שולדיג, מיין זיידע איז שולדיג, מיין באבע איז שולדיג, איך קום פון אזא משפחה, קענסט נישט, דו קענסט אונזער משפחה? דו קענסט? קיינמאל נישט געהערט פון א, פון א א יא יא יא אונז טאקע פון אפשטאמען, גנבים יא גנבים הא מענטשן וואס. פארדרייטע מענטשן, יא. אזוי רעדט ער אויף זיין משפחה, אזוי זאגט ער, אזוי זאגט ער פאר יעדן איינעם ס'איז מיין משפחה. ס'איז געקומען פון אזא משפחה, פיין יעצט, איך וויל אנהייבן לעבן גוט, איך וויל אנהייבן רעדן צום אייבערשטן, איך וויל אנהייבן לערנען די הייליגע תורה. איך דארף רעדן צו בחורים פון כיבוד אב ואם. דו שפארסט זיך מיט דיין טאטע מאמע, דו טענה'סט זיך, זיי זאגן נישט, דו זאגסט יא, זיי זאגן יא, דו זאגסט נישט, דו זאגסט פאר דיין טאטע מאמע דו זאלסט זיך נישט אריינמישן אין מיין געשעפטן, יא אזוי זאגסטו? איך האב פארשיקט א בחור פון ישיבה וועגן דעם. איך בין געזיצן אין מיין אפיס און מ'קען אסאך מאל דורכהערן, איך הער ווי א בחור שרייט אויף איינעם אויפ'ן טעלעפאן. איך גיי ארויס אינדרויסן כ'פרעג אים צו וועם רעדסטו? צו מיין מאמע? כ'האב אים געכאפט ביים קראגן כ'האב אים אראפגעווארפן אלע טרעפ ארויס פון דא, אזוי רעדט מען צו א מאמע? געשריגן אזוי ווי איך ווייס שוין איך ווייס אפילו נישט מ'קען רעדן צו א מענטש אזוי, אה! וועגן די די כ'האב דיר געהייסן, כ'האב דיר געהייסן, כ'האב באשטעלט, כ'האב געהייסן און באשטעלט, און נאכנישט געקויפט, כ'האב שוין געזאגט אזוי אסאך מאל איך וויל עס, אזוי רעדט מען צו א טאטע מאמע?

ווייל דער אייבערשטער האט ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן. נאכדעם וועט ער דיר זאגן שטילערהייט אין די אויער אז דו ווילסט גיין לערנען רבינ'ס ספרים, קענסטו גיין לערנען רבינ'ס ספרים, אבער אז זאגט מיך דער בחור איך כאפ נישט שלעק ווייל ער זאגט משניות, דער בחור איז א מחוצף אינדערהיים, ער שרייט צוריק, ער ענטפערט צוריק, ער ווארפט זאכן, אה, פונקט איז געלונגען, אה, זאלסט אויפהערן צו זאגן משניות, זאלסט אויפהערן מיט ברסלב'ע זאכן, אריין אין וואנט אריין, גארנישט מיט ברסלב'ע זאכן. טאטע קומט אהיים מוזט דיך אויפשטעלן, אפילו דו בלאזסט, ווי לאנג רעדסטו שוין נישט מיט דיין טאטע, פאר צוויי וואכן? ווי לאנג רעדסטו שוין נישט, פון ווען ער האט צוגענומען דיין טעלעפאן רעדסט שוין נישט מיט אים פאר צוויי וואכן? ער קומט אהיים דו מוזט דיך אויפשטעלן, דער אייבערשטער זאגט דו מוזט דיך אויפשטעלן, טאטע קומט אהיים, נישט קיין חילוק צו ביסט אין דו ביסט אין גוטס מיט אים יעצט צו ביסט נישט אין גוטס מיט אים, דיין מאמע קומט אהיים דו מוזט דיך אויפשטעלן, דו מוזט צומאכן דיין מויל, דו קענסט שוין נישט רעדן יעצט, דארפסט זיי פרעגן וואס הערט זיך, וואס מאכסטו, גיין הערן פון זיי.

דער אייבערשטער האט געזאגט כבד את אביך ואת אמך זיי מכבד דיין טאטע און דיין מאמע למען יאריכון ימיך וועסטו האבן א לאנגע לעבן האסט א לאנגע לעבן וועסטו האבן גן עדן וועסטו האבן די וועלט וועסטו האבן יענע וועלט וואס איז דא אין ווילימסבורג? האסט נישט וואס צו טון אינמיטן טאג? ביסט נישט אזוי פארנומען אז דו קומסט און דו גייסט און דו גייסט און דו קומסט, זאלסט האבן מורא צו שטיין אפאר מינוט נעבן דיין טאטן יעדן טאג, זיך אוועקזעצן מיט אים, כ'ווייס נישט, לערן מיט אים, רעד מיט אים עפעס, פרעג אים צו דו קענסט אים העלפן. ווער גייט קוקן אויף דיר? ס'איז א מאמע, מוזט ארויפגיין צו איר, האסט דאך נישט וואס צו טון. קומט דאך יעצט אנעמפלוימענט, נו. וועט דאך יעצט קומען נאך א סטימולוס, די געז איז הויעך, האסט געהערט? קומט יעצט נאך א סטימולוס. דארף שוין ווייטער נישט ארבעטן. לאמיך ארויפגיין צו מיין טאטע און מאמע. לאמיך זיצן אביסל לעבן זיי. לאמיך הערן וואס זיי זאגן. לאמיך אויסהערן זייער ווייטאג פון אלע קינדער. פון אלע אייניקלעך. אויסהערן, גארנישט מגיב זיין. אויסהערן. און זאג אפאר שיינע ווערטער, קען דאך נישט מחזק זיין אדער דארף וויסן ווי מחזק צו זיין א מענטש וואס איז נישט מקורב, קענסט דאך נישט אנהייבן מחזק צו זיין, דו מאכסט אים מאכסט אים שלעכט, סתם שיין רעדן, וואסערע חסיד איז דאס? אן אמשינאווער חסיד? קויף דיר אן אמשינאווער רב'ס ספר, און וועסט נאכזאגן א ווארט פון אמשינאווער רב, וועסט זאגן יעדע וואך, מחיה. וואסערע חסיד איז דיין טאטע, א ספינקער חסיד? קויף דיר א ספינקא ספר, ספינקא זמירות, זאג אים אינטערעסאנטע זאכן, און מ'עסט די לאקשן נאך די זופ, און די זופ נאך די לאקשן, די בונדלעך פאר די זופ און די בונדלעך נאך די זופ, און מ'האט געמאכט א שם. מחיה. און וואס איז דיין טאטע, א קרעטשניפער חסיד? א וואסערע חסיד איז ער? יא? שוין. דאס זאגט משה אז ס'איז א מורא'דיגע ווארט. א טאשער חסיד, קויף דיר עבודת עבודה. ס'איז דאך אזא שיינע זאך יעדע וואך פון אלע צדיקים מעשיות. נאך א שיינע זאך. וואס איז? האסט קיינמאל נישט געטראכט? מ'קען דיר קויפן א מתנה פאר דיין חתונה עבודת עבודה? האסטו פון וואס צו רעדן ביים טאטע'ן. ס'קען דאך מאכן א נחת רוח פארן אייבערשטן, מאכן פילן גוט א טאטע ס'איז דאך ווערד כל הון דעלמא, מאכן גוט פילן א מאמע ווערד כל הון דעלמא. איינמאל שרייט ער, זאגט מיר אלס אז דער ראש ישיבה האט ספעשל עלטערן, דער ראש ישיבה רעדט מורא'דיג פון כיבוד אב ואם, אבער דער ראש ישיבה פארשטייט נישט, האט ער מיר געזאגט אמאל.

וואס מען גייט באזוכן נישט געזונטע מענטשן, נישט א וואלונטיר ווי דו קענסט האבן יעצט א קאר מיט א טישירט מיט א ווייסט איך מיין דו קענסט שוין סתם קיינער דארף אפילו נישט וויסן פון דיך דא האסטו אזא א ארגענעזעישן דא אין ווילימסבורג הילף, כאטש יעצט קיינער האט נישט געהערט פון דעם, הילף, געהערט פון דעם? ס'קאכן סאפער פאר משפחות און מען גייט אמאל אריבער איך ווייס נישט נאך אלץ גייט אריבער אין שפיטאל זיצט מיט מיט שפיטאל איז אזוי אויב דו לאזט א מענטש ליגן אליינס הרג'ט מען אים אוועק אן קיין שבת ער איז א נאמבער עקספערימענטס, מיר וועלן פרובירן צו מאכן א שטעך אזוי, מיר מאכן א טעות אזוי, מיר מאכן אהין, מיר מאכן אהין, אויב ס'איז דא מענטשן וואס מ'לאזט נישט איבער דעם דעם דעם מענטש פאר איין מינוט, זאל דער אייבערשטער העלפן, מיט תפילות קען מען ארויסנעמען א מענטש פון שפיטאל. נו איז דא ארגענעזעישאנס, נישט יעדע משפחה האט אזוי סאך, לייגט אריין א מענטש אין שפיטאל, קיינער קוקט זיך נישט אום, קאלט מען א ארגענעזעישאן, קענסט אריבער שיקן א וואלונטער שלאפן, מיין ווייב האט מיך געפרעגט, איך וויל, משה, זי ארבעט דארט, זי איז פון די אנפירערס דארט. שוין, האט מען געדארפט האבן אינגעלייט. שוין. ס'איז געווען טעג וואס כ'דארף נישט קיין שכר פאר דעם. כ'האב הנאה געהאט. די נאכט איז אריבער אן גארנישט. א וואוילע, א וואוילע, א וואוילע מענטש. מ'קען אביסל שמועסן. ער זאגט א שקויעך ווען דו באדינסט. א מחיה. כ'דארף נישט קיין שכר פאר דעם. נאכדעם איז דא געווען צייטן וואס יעדע ריר דו האסט אים געגעבן האט ער געמיינט ביזט זיין שונא און און איך דארף בעטן און לאז מיך ארויס גיי אוועק פון דא גיי אוועק פון דא ס'איז דא עלטערן וואס די קינדער קענען זיי נישט באדינען זיי שטעלן א ווידערשטאנד איך בין נישט קיין פעישענט לאז מיך אפ און די קינדער דארפן באקומסטו מער שכר באקומסטו מער שכר נו אז ס'גוט די רבי האט אמאל געזאגט פאר איינעם איינמאל די תורה באווייזט זיך די פנים דעמאלטס דארף מען שוין נישט קיין שכר דאס, א בחור טראכט אויב איך גיי זאגן משניות גייען די ווערים נישט קומען צו מיר דאס איז פון אנפאנג דארף מען די אלע מתנות ווערים גייען נישט קומען מען גייט גיין אין גן עדן און מען גייט מתקן זיין די נשמה איינמאל דו ביסט אריין דו ביסט שוין אין די עולם פון משניות דו האלטסט שוין דערביי איך ווייס וויפיל מאל און די תורה האט זיך שוין געעפנט די פנים איז קענסט מיר ברענגען ווערים קענסט מיר ברענגען מלאך המוות קענסט מיר ברענגען די גיהנום איך דארף די משניות די פארשטייסט נישט וואס איך זאג דיר איך דארף נישט יעצט אשר בן יעקב איך דארף גארנישט קענסט יעצט ברענגען אלע רייזע ווען קענסט מיך ברענגען א אנדערע מצוה וואס ברענגען סגולות איך דארף די תורה איך וויל מכבד זיין מיין טאטע מאמע קענסט מיר נישט זאגן אז דו האסט א ספעשל טאטע מאמע ספעשל טאטע מאמע האב איך נישט קיין שכר.

מיט א טאטע מאמע, מיט א טאטע מאמע שפארט מען זיך נישט, איך ווייס נישט ביי ענק ווער ס'איז די שטרענגע און ווער ס'איז די און ווער ס'איז די ווייעכע, איך האב מיך נישט געקענט קריגן מיט מיין טאטע, איך האב אזא גוטע טאטע, ער האט נאר געקוקט מיט די אויגן האב איך שוין געדארפט פאלן. מיין טאטע האט מיר געזאגט איך דארף זאגן א תורה שבת ביים טיש.

ס'איז דאך נישט געווען קיין בחירה, פון אזא גוטע חינוך, א מאמע איז די ווייעכע, די תורה זאגט דאך אזוי, די מאמע איז די ווייעכע, אבער ס'איז דא שטובער ווי די מאמע דארף זיין די די די מאמע דארף נעמען די די די געווענליך די מאן דרייווט און די ווייב זיצט אין פראנט, אבער די מאן ווייסט נישט ווי ער ווייסט נישט ווי אזוי מען לייגט אריין געז, און ער ווייסט נישט ווי מען פארקט, סאו די ווייב מוז זיך ארויפזעצן פארן רעדל, ס'איז דא שטובער וואס די מאמע זי לויפט מיט, כ'בין אמאל איינגעשטאנען ביי מיין קאזין אלס קינד, איך האב געזען דארט. איך בין אזא פלעידעדיגע זאך זאך דא ווייל איך בין מיר צוגעוואוינט אז די טאטע גיט א פאטש און מ'פאלגט נישט און די מאמע גלעט און דאן זעה איך א פארקערטע מעשה, טאטע קומט לייגן שלאפן מיט ששון ושמחה מ'קריכט אים אויפן קאפ מ'שלעפט אים די בארד און די מאמע קומט מיט א האלץ לעפל די די די לעפל פון די פערדל און די מאמע שלאגט ס'איז מיר אזא פלאדיגע זאך, מיין מאמע שלאגט נישט נאכדעם וואס מ'ווערט עלטער הייבט מען אן טראכטן. איך ווייס נישט ווי מ'לייגט שלאפן קינדער, ס'פליעט קישענעס דאכענעס ווייסטע דארט, מ'מאכט פאפעט שאוס, ס'איז לעבעדיג דארט, מ'האט א שטוב מיט זעקס זיבן יונגלעך אין איין שטוב, באנק בעדס מ'שלאפט, טאטע קומט לייגט שלאפן די קינדער, ער גייט ארויס, די מאמע קומט אריין מיטן האלץ לעפל, די מאמע האט געשלאגן דארט, איך ווייס נישט ביי ענק ווער דער שטרענגער איז אבער ס'איז זיכער דא איינער פון צוויי קענסטו קענסטו קענסטו צוריק צוריק שרייען און צוריק חוזק מאכן נישטא אזא זאך דאס איז דיין ערשטע ברוך הבא יאסי קומסטו אהיים געסט א רייס אויף די בעקעלע יא דאס איז אזוי פירט מען זיך אויף קודם כל האסט דאך א טעלעפאן, יא? האסט א טעלעפאן? וואס הייסט קומסט אהיים אן רופן פאר דעם? אפשר וואלסטו אים געקענט מיט איין פאון קאל פלעין ארויסהעלפן די גאנצע, וואלט געקענט ווערן שלום בית יעצט אינדערהיים. ווייל, ווייל, מיר האבן געדארפט אויפפיקן עפעס פאר דיין טאטע, און מ'האט פארגעסן אויפצופיקן, מיר זענען אהיימגעקומען, ער האט נישט כח ארויסצוגיין, טאטע, טאטע דרייט זיך ארום אהין און צוריק און ער ווארפט זאכן,

א בחור קומט אהיים פון ישיבה, ער דארף ער דארף נייע בעט געוואנט, נייע לינען, מיט נייע העמעדער, מיט הונדערט פאר זאקן, מיט מיט הונדערט נעצן פאר די זאקן, ווייל מען גייט לייגן אין אין הונדערט לאנדרי בעגס, און און הונדערט ציין בארשטלעך, און ער דארף האבן הונדערט נעגל שניידערס, נו. באקומסט גארנישט! גארנישט! די אפגעריבענסטע לינען גייט פאר דיר, ווייל דאס קען איך באשטיין ס'זאל בלייבן דארט אין קעמפ, דו ברענגסט דאך נישט אהיים גארנישט, דו ברענגסט נישט אהיים דיינע וועש, דו ברענגסט נישט אהיים דיינע האנטוכער, דו ברענגסט גארנישט אהיים, די האנטוכער מיט די לעכער, די לעכער קענסטו נעמען, די האנטוכער בלייבן דא, דו ברענגסט נישט אהיים, דו ביסט עפעס א דזשאוק? ס'איז געהעריג חתונה מאכן א קינד, יעדער בחור אין ישיבה וואס פארט אין קעמפ חתונה, אז נישט בלאזט ער, נו בלאז! נו בלאז! זאג מיר נאר ווען די הייבסט אן בלאזן, ווייל איך דארף וויסן. אזוי פירסט דיך אויף אינדערהיים? אזוי שווער, איך פרעג דיך אזוי שווער איז עס זיצן שבת ביים טיש? פארוואס? טאטע וויל דאס אויך זינגען שלום עליכם. וואס האסטו מורא צו זיצן ביים טיש ביי שלום עליכם? וואס שפאצירסטו אוועק? וואס גייסטו אויפן קאוטש ליינען מעגעזינס? וואס האסטו געליינט פאריגע וואך? זאג מיר עפעס א שיינע זאך וואס האסט געליינט. ווייסטעך אפילו נישט וואס שטייט דארט.

און אז נישט וועסטו גיין דאווענען נישט גיין שלאפן נאכמיטאג און נאך די חתונה וועסטו שלאפן א בייגל אויב דיין ווייב וועט נישט אהיים גיין קענסט דיך לאזן שלאפן פאר א גאנצע וואך וועט דיך אפילו נישט דערוועקן מוצאי שבת דאס איז נישט קיין דזשאוק וואס איז די דזשאוק וואס לאכסטו ס'דא ווייבלעך וואס וויינען וואס לאכסטו ס'דא ווייבלעך וואס וויינען, וואס דען באלד קומען זאגן, אה, ווער האט זיי געהייסן זיין א חסידות'טע, און ווער האט געהייסן דארפן דארט דאווענען? ס'איז נישט א פרוי, זי מאכט א שבת'דיגע סעודה, זי וויל איר מאן זאל גיין אין שול און אהיימקומען מאכן א סעודה. ער שלאפט, ער קומט אהיים, נישט נישט מיט די פידזשאמעס, ער שלאפט דאך אן פידזשאמעס. דאס איז דאך אליינס א א א. עם הארץ, עם הארץ שלאפט נאקעט. א סימן פון עם הארץ און א תלמיד חכם, א תלמיד חכם גייט אנגעטון. און דאס איז די ערשטע מאל, דער קינד האט קיין מאל נישט געזען אזא זאך, א מענטש זיך ארום דרייען אזוי, א שרעקעדיגע מענטש דרייט זיך ארום. קען אפילו נישט זאגן מיט די פידזשאמעס גייט ער צום טאפ עסן טשאלנט, ער האט דאך דאס אויך נישט. דאס טוט וויי. וואס לאכסטו? דאס טוט וויי. וואס, איך האב חתונה געהאט מיט א רעבעצן, איך האב חתונה געהאט מיט א רעבעצן, דאס איז נישט קיין רעבעצן, ניין, זי וויל מיט דיר, זי וויל מיט דיר טשילן, זי וויל מיט דיר פארברענגען, אבער, גיי דאווענען, קום אהיים, לאמיר מאכן א סעודה, און נאכדעם פארברענגען, מ'וועט אלעס טון, מ'וועט שפאצירן, מ'וועט האבן פאן, מיט אלעס, איך מיין, דו ביסט ברוגז אויף מיר אז איך האלט דיך פאר שבת אינפרי אז דו קומסט נישט דאווענען, איך טראכט מיר, וואס גייט זיין נאך די חתונה, באשעפער? ס'איז וואך נאך וואך, נישט אז ס'איז א פאסיראכץ, ס'איז געשען.

וואס איז די דזשאוק? וואס לאכסטו? וואס וואס שרייסטו דיין טאטע קריאת שמע קריאת שמע קריאת שמע קריאת שמע קריאת שמע? מיין טאטע שרייט קריאת שמע קריאת שמע קריאת שמע שכח טאטי פאר מיך אויפוועקן, שכח פאר מיך מאכן פאר א מענטש. באלד וועל איך צוריק גיין שלאפן, א לאנגע שיינע נאכמיטאג וואס מ'קען שלאפן. דו מיינסט דו גייסט קומען זומער צו דו מיינסט דו גייסט זומער זיצן ביי מיר אין ישיבה און דאווענען? דא בין איך ווייניגער מקפיד אויף דעם ווייל דא בין איך דאך נישט אינגאנצן איך בין דאך נישט אינגאנצן אחראי אויף דיר, דא אין דער ישיבה גייסט דאך אהיים דיין טאטע מאמע דארפן זארגן פאר דיר, סא קומסט אהער זארג איך פאר דיר, זומער אין שטעטל? ס'איז פיר און צוואנציג שעה קומט אויף מיר. דו וועסט קומען נאכמיטאג אין בעסמעדריש דו וועסט נישט קענען בלייבן מיט א גאנצע זומער אין אין דיין שטיבל ביסט ברוגז אויף מיר אז איך האלט דיך פאר שבת בחורים ווילן קומען צו מיר עסן שבת זאג איך פיין קום שבת צופרי דאווענען קענען קומען צו מיר עסן דאס איז מיין תקנה אין מיין הויז. ס'איז דא א סעודה ווען מ'דאווענט. און אויב נישט קומט מען נישט קיין עסן. אויב נישט קומט ער זיכער עסן. אויב נישט קומט ער זיכער עסן. צוויי מאל עסן, דריי מאל עסן. דו פילסט שלעכט משה אריה שבת צופרי אויפצווועקן דיינע קינדער? איך האב נישט קיין כח צו וועקן מיינע קינדער. סאו איך איך גיי שוין שבת צופרי קום איך שוין דא לערנען זוהר שבת צופרי זיבן אזייגער. אבער כ'האב אזוי רחמנות אויף מיינע קינדער זיי גייען בלייבן שלאפן. איך קען עס נישט אויסהאלטן. איך פיל ווי א ווי א רוצח אז איך וואק ארויס פון די הויז. איך איך גיי צוריק צו זיי און איך וועק זיי. אזא רחמנות וועק איך זיי. מיט פאר רחמנות וועק איך זיי אויף. פארקערט ווי דיין מח? דו טראכסט, איך פיל אזוי שלעכט, איך דארף אים אויפוועקן שבת צופרי, לאז מיך נאך אביסל שלאפן, ווייל איך פיל שלעכט אז איך לאז אים שלאפן. דו האסט נאכנישט געכאפט, ווייל דו האסט שוין זיכער געלאכט. סארי, וואס איך מאך יעצט דא, א קאמעדי? וואס טראכסטו? ווייל מיינע קינדער גייען דאך נישט בלייבן א גאנץ קען זיין איך זאל דילדן זיי זאלן שלאפן אבער אם ירצה השם זיי האבן חתונה און איך וויל דאך אז זיין ווייב זאל זיין צופרידן מיט אים זיי זאלן פירן א אידישע שטוב ער גייט דאווענען ער איז אויפגע ער איז צוגעוואוינט שבת צופרי שטייט מען אויף נאר ביי מיר שבת ביי אונז שבת שלאפט מען אונז גייען מיר נישט אין שול

ס'איז בעסער אויסגעשטעלט די שעות, אידישליך, מיט דער אייבערשטער. איך האף צום אייבערשטן צו לאנגן די עלטערן ענקער הערצער.